אז דער אייבערשטער זאל זיי ארויס נעמען מן המצר אל המרחב ובחסד וברחמים, און אין אלע דריי פשטים פון המצר אל המרחב כמדובר אין די התוועדות בתחילת השנה ויוליכם קוממיות בתוככי כלל ישראל צו דער גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו און אזוי ווי די ערשטע וואס זיינען פון דארט ארויס איז אויך צווישן זיי אט די וואס געפינען זיך אין כפר חבד און די וואס האבן אים ניט פארלאזן און די וואס בויען אים און זיינען אים מחזק און מבסס און מרחיב און מעמיק און מאכן פון אים א מרכז וואס פון דארטן וועלן זיך פאנאנדערגיין די מעיינות תורת החסידות פון די רביים פון בעל שם טוב אן ביז דעם רבי'ן דעם שווער איבער ארץ ישראל און פון דארטן עד שיגיע גם חוצה זאל זיין תחזקנה ידיהם בברכה להצלחה מרובה אז זיי זאלן אויספירן די שליחות וואס דער רבי דער שווער בשליחות פון די נשיאים פאר זיי האט זיי געגעבן זיין אין כפר חבד און דארטן דורכפירן זיין שליחות

זבת חלב ודבש במקומות אחרים איז יהי להם אשר להם, און דער אייבערשטער זאל זיי העלפן אויף זייער וועג אין וואס זיי ווילן, און אונז צוזאמען מיטן שווער מחזק זיין און מרחיב זיין און מעמיק זיין די אלע תושבים פון לשון התיישבות. אין כפר חבד בגשם וברוח אז זיי זאלן זיין רייך בכסף ובזהב כפשוטם און האבן בריאות הנכונה ובנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ובנות וואס זיי וועלן חתונה האבן פאר אידן שומרי תורה לומדי תורה ומקיימי מצוותיה בהידור ווי די רביים די נשיאים ווילן. ואשרי חלקם של כל אלו וואס וועלן פארן פון חוץ לארץ און פון ברוקלין אוועק באזעצן זיך אין כפר חבד וסביבותיה און דורכפירן דארט די שליחות וואס דער רבי דער שווער האט געגעבן און גיט איצטער און וועט געבן ווייטער אויכעט און אט דאס איז די דרך הישרה דרך המלך

ניט פֿון פּרנסה, ניט פֿון נחת פֿון קינדער, און מתוך הרחבת הדעת האמיתית, טאָן איין אַרבעט אני נבראתי לשמש את קוני, דורכפֿירן די שליחות וואָס דער רבי וואָס צדיקים דומים לבוראם איז כי אם גילה את דברו לעבדיו הנביאים, האָט דער אייבערשטער איבערגעגעבן זיין שליחות דורך דעם נשיא הדור דעם שווער

כנס על ההרים כדי אזוי אויפצוהייבן ניט נאר ברוחנית נאר אויך בגשמיות, ביז וואנעט אז זיי זאלן דורכפירן אט דאס וואס חסידות וויל, לדעת הישכם אוהבים את הוי' אלוקיכם, און דאס זאל זיין בחסד וברחמים ובעגלא דידן הרחבה מופלגה אין פרנסה כפשוטו, אן קיינע פשעטלעך, און מ'עט זיי בלי שום ספק מקנא זיין און וועלען זיך דארט באזעצען, על דרך ווי שטייט אין לעתיד לבוא אז דעמאלט עט מען זיך קענען קומען בעטען פארוואס איך וויל זיך באזעצען ווארום כי שם טוב לי וועט מען זאגען מי שטרח בערב שבת איז יאכל בשבת און אט דארט עט זיין כי שם צוה הוי' את הברכה. חיים עד העולם הוי' ניט שם אלוקים נאר ווי אלוקים ווערט נשלב אין הוי' אז ס'זאל זיין למעלה מדרך הטבע הצלחה מופלגה בכל המצטרך להם בבני חיי ומזוני רויחי און מפיץ זיין די תורת החסידות בכל מקום שידו מגעת מתוך שמחה וטוב לבב לחיים. ס'דא אזעלע וואס פרעגן פארוואס פאר איך אליין זיך ניט באזעצן דארטן, אבער דאס איז א ענין וואס אינו תלוי בי און דערוויילע קאן איך דאס דאס ניט טאן, אבער דאס האט קיין שייכות ניט צו כל השאר אחוץ ווי צו מיר, ניט זיי ווייסן צי זיינען משער וואס מיר איז מעכב און צי דאס איז נוגע אז זיי זאלן וויסן ניט וויסן, בכל אופן ניט וועגן דערויף רעדט זיך איצטער און אויב זיי זאגן נאך כ'וויל איבערחזרן נאכאמאל. אז אשרי חלקם של כל אלה וואס זיי עלן פארן זיך באזעצן אין כפר חב"ד, ניט נאר אשרי חלקם אין עולם הבא לאחרי מאה ועשרים שנה, נאר אשרי חלקם בזה, און ניט נאר אין עניינים רוחניים נאר בפירוש אין עניינים גשמיים, אין בני חיי ומזוני רויחי. איצט איז דאך געווארן א צייט אז מען דארף אלץ באווארענען, און דאס וואס האט זיך גערעדט פריער וועגן כפר חב"ד, איז רעדט זיך דאס וועגן א נסיעה אויף באזעצן זיך אין כפר חב"ד, כדי אויסצופירן א חסידישע שליחות, די שליחות פון רבותינו נשיאינו, מיטן גאנצן נוסח וואס איז רגיל בפי העולם אויף זאגן אויף זיי. דאס האט לגמרי קיין ענין ניט און דאס רעדט זיך לגמרי ניט וועגן דעם גאנצן ענין מצד ארץ ישראל בכללותה און די מצוה פון ישוב ארץ ישראל וכו' וכו', מ'קען דערפון ניט לערנען קיין פשטים ניט אהין ניט אהער. בנוגע צו פארן אין ארץ ישראל בכלל איז דאס א שאלה פרטית של כל אחד ואחד. ווי דער רבי האט דאס מבאר געווען במכתבו הידוע וואס ער האט נאך געשריבן זייענדיג אין רוסלאנד צו די חסידים אין ווארשא אז זיי זאלן דאס דארטן מודיע זיין וועמען מען דארף דאס מודיע זיין, נאר אט דאס רעדט זיך וואס דער רבי דער נשיא הדור האט געשיקט אין כפר חבד אידן בעלי מסירת נפש אויף דורכפירן דארט זיין שליחות, און אט די וואס זאלן זיך וועלן מצטרף זיין איצטער איז די שליחות בתוקפה עומדת אז מען קען זיך אויפהייבן מכל מקום שהם אחוץ אט די וואס האבן שוין א שליחות אחרת במקום מסוים אויף דורכפירן איז די אלע איבעריגע איז אויב זיי ווילן זיך מצטרף זיין צו אט די שלוחים וואס דער רבי האט זיי געשיקט אין כפר חבד אויף דורכפירן די שליחות די חסידישע שליחות וואס זי איז פארבונדן מיט הפצת המעיינות חוצה איז כאמור לעיל תבוא עליהם ברכה ניט נאר תבוא פון לשון בקשה, נאר ווי ער זאגט אין תורה אור אז עניינים אין תורה איז ניט נאר בקשה נאר אויכעט א ענין פון הבטחה, אז דער משלח, דער רבי, דער בעל השמחה איז מבטיח אז תבוא עליהם ברכה זיצנדיג דארטן ובדרך ממילא וועלן זיי פירן דארט. די שליחות ובאופן דהולך ומוסיף הולך ואור וועט קומען אויף זיי א ברכה בזה ובבא בגשמיות וברוחניות וגם יחד, און דאס האט לגמרי קיין שייכות נישט צו די עניינים וועגן וועלכע מען פלפלט זיך און מען קריגט זיך,

ארץ הקודש זאל זיין א ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, און אזוי ווי מיר האלטן איצטער אין עקבתא דמשיחא הנה זה עומד אחר כתלנו, איז בקרוב ממש וועט דאס נישט זיין פארבונדן מיט נסיונות אין גשמיים, נאר ס'וועט זיין מתוך הרחבה כפשוטה, מתוך בני חיי און אויך אז די מזוני זאלן זיין רויחי, און מען זאל קענען מקדיש זיין פון לשון קודש כל זמני וכל הכח שלי אויף אויספירן דעם שליחות וואס מען האט פון דעם רבי'ן דעם שווער דעם נשיא הדור וואס שלוחו של אדם כמותו לחיים לחיים.